בית חלקים משיחת ו' תשרי תשל"ד.
אז ס'קומט צו א אידישער פרוי צו א מוטער, אדער די וואס ס'גרייט זיך אויף צו זיין א מוטער, קען זי זיך ליגן אין אלערליי גוטע זאכן, ווארום לאו בשופטין עסקינן, מ'רעדט זיך וועגן קלוגע. דערציילט ער אין דער הפטרה אז אפילו ס'רעדט זיך וועגן א נביאה, און דאס רעדט זיך וועגן גיין אין שילוי, וואס דאס איז א מנהג וואס על פי דין האט מען זיך געקאנט דינגען, זי האט געדארפט האבן א היתר פון דריי רבנים צו פון א יחיד מומחה וכו' ער זאל איר מתיר זיין נישט גיין אין שילה דעם יאר, און זי האט זיך אלץ אריינגעגאנגען אין אטא די אלע עניינים.

וואס דאס אונטערשטרייכט די ענין וואס איז נוגע חנה, וואס דאס גיט זיך אויף א דוגמא אויף אלע אידישע פרויען אויף כל הדורות כולם, אויף שלא כדעת הטועים און רעכענען אז דאס איז גוט פאר א פרוי אז זי זאל זיך פילן געפאלן לגבי א מאנסביל, און דערפאר זאל זי זיך משתדל זיין

דערציילט די הפטרה אז ס'הייבט זיך גארניט אן, דאס איז אן אראפגעפאלענקייט און א פאלשקייט בנוגע צו אפשאצן וואס דער אייבישטער האט ארויפגעלייגט אויף פרויען. ער האט זיי געגעבן א זאך וואס דאס איז נאך גרעסער פון א עליה לרגל אין שילה און אויפן וועג אויפהייבן און אויפשטורעמען קהילות מיט אידן אז זיי זאלן גיין אין שילה.

זאגט מען גלייך למשפחותם, כאטש אפילו אין חומש ווערט ניט געבראכט וויפיל ס'איז געווען אין יעדער משפחה, ס'ווערט געבראכט וויפיל ס'איז געווען אין א שבט, ס'ווערט געבראכט וויפיל ס'איז געווען אין כלל ישראל. אף על פי כן איז ביי יעדער שבט בהדגשה אז דער יסוד און קיום און אויפבויען און וואקסן

און ווי מען זעט עס ליידער ס'איז איצטער א צייט אז מען דארף רעדן מער ניט ווי בזכותן של ישראל, מען רעדט און מען זעט וואס האט געטראפן על כל פנים בקיצור וברמז, דורך דעם וואס פרויען איז א טייל פון זיי זיינען געווען מוכרח מצד פרנסה פארנעמען זיך מיט דזשאבס, מיט עסקים, מיט פרנסה וכו', און מ'האט געמוזט אוועקגיין פון דער היים. דערנאך איז געווארן רחמנא ליצלן א טעות אין וועלט, אז וואס איז די שלימות פון א פרוי אז זי זאל נאכמאכן א מאן? א מאנסביל. עד כדי כך אז מ'האט ניט גע און מ'זעט שוין צו וואס דאס האט געבראכט,

אדער א גוטער פארדינער פון געלט וכו' איז דאס א ירידה און נפילה, ניט נאר אז מען פארלירט דעם אייגענעם כבוד מיט דעם אפשאצונג פון די אייגענע כוחות, נאר רחמנא ליצלן כמדובר על כל פנים ברמז בנוגע צו קיום פון משפחות בישראל. און אָט דאָס איז זיך דער האַרצװײטיק אַז מע גיט אַ קוק, װאָס סע טוט זיך און װאָס מע דאַרף מתקן זײַן! געפֿינען זיך ייִדן, װאָס האָבן ניט קײן אַנדער דאגה, װי אָפּצורײַסן נאָך מערער פֿרױען פֿון זײער תּפֿקיד, און זוכן היתרים און מנהגים וכו' אז מען זאל זיי אויכעט קענען מאכן פאר א גבאי אין א שול און פאר א שמש אין א שול און מצרף זיין צו א מנין וכו' און מען מאכט דערפון א גאנצן פאראד אז דאס האט מען אויפגעהויבן די פרויען צו זייער אמת'ער דרגה און דערפאר קומט א יישר כח וואס די פרויען ניט געפאלן

אז מען זאל מפקיר זיין אייגענע קינדער כדי מען זאל קענען זאגן אז מען האט געהאט אן עליה און מצרף געווען צו א מנין, אדער מען האט אויסגעקליבן פאר א גבאי כבוד אויף פאפיר וואס איז קיינעם ניט נוגע מער אפילו ווען דאס וואלט געווען אויסגעהאלטן על פי הלכה, און אויף וואס בייט מען דאס אויס? דאס שטעלט מען אוועק אנשטאט

וכאמור ס'אין הזמן להאריך אין עניינים בלתי רצויים, נאר רעדן אין דעם צד הטוב שבזה, אז זיכער איז על פי הלכה אינגאנצן אויסגעהאלטן אט דאס וואס מיט אלקנה איז אויך מיטגעגאנגען חנה ופנינה ווייל ווי ער זאגט אין מדרש אויכעט שוועסטער אף על פי וואס נשים זיינען זיך ניט מחוייב בראיה וכו' ס'מער ניט וואס זיי גייען צוליב די מאן. אבער דאס איז געגאנגען און זי האט דארט אויפגענומען אין שילה אלס א נביאה. עס דערציילט די הפטרה בראש השנה און מען דארף דאס מיטנעמען על כל ימות השנה אז מען טרעפט א אידישע פרוי, א אידישע מוטער, א מיידל וואס גרייט זיך צו ווערן א מוטער בעזר השם יתברך ווען דער אייבערשטער וועט איר בענטשן מיט קינדער. אז זי זאל וויסן זיין אז אלע אנדערע עניינים אפילו גיין אין שילה לראות את פני הוי' אלוקיך, זאגט הוי' אלוקיך אז ס'איז דא נאך א העכערע זאך דערפון, און דאס איז אז בשעת דער אייבערשטער בענטשט מיט קינדער, און דער אייבערשטער בענטשט מיט א הויז, איז אלע איבעריגע זאכן שטיין גייען אוועק אויפן צווייטן ארט, און דער עיקר פון דער פרוי איז און אין דערויף באשטייט איר גרייסקייט און איר תפקיד און איר שליחות, וואס קיין אנדערער קען דאס ניט טאן, און דאס ניט נאכמאכן און נאכלויפן.

און ממילא דורך דעם מילוי התפקיד והשליחות בשלימותו, שטעלט מען אויף דעם זרע ברך השם די צבאות השם, מיט וועלכע מ'וועט בקרוב גיין מקבל זיין פני משיח צדקינו בגאולה האמיתית והשלימה ובקרוב ממש.